מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ל"א עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. די גמרא האט געברענגט א מחלוקת צווישן אביי מיט רבא, ווען א מלווה איז גובה נכסים פון א לווה, פון ווען איז ער עס גובה? איז עס גובה משעת ווען ער געבט דעם הלוואה, אדער ניין איז עס ערשט גובה בשעת ווען יענער קען נישט צוריק צאלן? דאס הייסט לאמיר עס אביסל בעסער מסביר זיין. אונז ווייסן א מלווה איז דער וואס פארבארגט, איז דער מלווה האט געלט וואס ער פארבארגט צו זיין חבר דעם לווה, איז יעצט זאגט ער פאר זיין חבר דער לווה, איך געב דיר דא געלט, פון ווי בין איך אבער גאראנטירט, פון ווי ווייס איך אז איך וועל צוריק באקומען מיין הלוואה? זאגט אים דער לווה, נישט קיין שום פראבלעם, איך האב א שדה, די שדה עט זיין באחריות אז אויב צאל איך דיך נישט צוריק, עסטו נעמען יענע פעלד, ס'וועט אריבערגיין צו דיך, און מיט דעם ביסטו געדעקט דיין הלוואה. און על סמך דעם געבט אים דער מלווה דעם פיקדון, געבט אים דער מלווה די געלט און ער זאגט פארן לווה דא האסטו דיין געלט, אבער אויב צאלסטו מיר נישט צוריק, איז דיין נכסים עט זיין מיינס. איז יעצט איז געקומען ל' ניסן, געקומען די צייט וואס ער דארף אים צאלן, און די לווה זאגט אנטשולדיגט איך האב נישט קיין געלט, איז יעצט וואס געשעהט, די פעלד גייט יעצט אריבער פונעם לווה און ס'גייט אריבער צום מלווה, און די שאלה איז, פון ווען קוק איך אן אז די פעלד איז אריבערגעגאנגען צום מלווה, קוק איך עס אן ערשט יעצט ל' ניסן ווען די לווה האט נישט געקענט צוריק צאלן, פון יעצט און ווייטער זאג איך אז די פעלד באלאנגט צום מלווה, און ממילא אויב די מלווה איז געגאנגען צען טעג פארדעם, לאמיר זאגן כ' ניסן די מלווה איז געגאנגען, ער האט פארקויפט יענע פעלד, ער האט מקדש געווען יענע פעלד, אויב אזוי איז עס גארנישט, ווייל די מלווה איז נישט באלעבאס דא. אדער זאג איך ניין, אז באמת די פעלד איז שוין משועבד צום מלווה משעת ווען ער האט געגעבן די הלוואה, און ממילא בעצם שוין פון א' ניסן איז די פעלד באלאנגט צום מלווה, אויב אזוי קומט אויס, טאמער די מלווה האט מקדש געווען דעם פעלד, אדער די לוי' אדער די מלווה האט פארקויפט דעם פעלד כ' ניסן, וואס דאס בעצם צען טעג פאר ער האט באמת באקומען די נכסים, נאך אלץ איז עס פארקויפט, ווייל איך קוק עס אן אז ס'גייט למפרע, עס גייט אויף צוריקוועגס, אויב אזוי קומט אויס אז די שדה האט שוין באלאנגט צו די מלווה די מינוט וואס ער האט ארויסגעגעבן די הלוואה. און ממילא דאס איז געווען די שאלה דא. אביי האט געזאגט ס'גייט למפרע הוא גובה. די מינוט וואס די מלוה נעמט אוועק די נכסים פון דעם לוה, איז נישט פשט ער נעמט עס פון היינט ווען די לוה האט נישט געקענט צוריק צאלן, נאר דאס גייט שוין צו אים צום מלוה פונעם טאג וואס ער האט ארויסגעגעבן די הלוואה. מה שאין כן רבא זאגט ניין, דאס וואס די מלווה נעמט דעם שדה דאס איז נאר פון היינט, אויב היינט ל' ניסן קען אים נישט צוריק צאלן, אויב אזוי יעצט איז די הלכה אז די לוה דארף איבערגעבן זיין פעלד צום מלווה און פון היינט געשעהט עס, אבער אלעס וואס איז געווען ביז יעצט האט גארנישט צו טון מיטן מלווה, און ממילא אויב האט ער עס מקדש געווען, אויב האט ער עס פארקויפט איז עס גארנישט חל, איז נאכאמאל אביי האלט ס'גייט למפרע, און רבא זאגט ס'נאר אלעס מכאן להבא. איז לאמיר אנהייבן די גמרא, זעקס שורות פון אונטן דף ל"א עמוד א', זאגט די גמרא, לימא כתנאי, לכאורה האב איך א מחלוקת תנאים ממש די זעלבע זאך, צו זאג איך אז די מלווה איז עס גובה למפרע אדער איז עס נאר פון היינט ווען יענער קען נישט צוריק צאלן, איז זאגט די גמרא אזוי, אונז האבן דא א פאל אזוי, ישראל שהלווה לנוכרי על חמצו, א איד האט פארבארגט גוי, צו א גוי האט אים פארבארגט געלט, און דער איד וויל האבן א משכון, ער וויל וויסן אז ער גייט צוריק באקומען זיין געלט, האט ער דא א פיקדון, ער האט דא חמץ פונעם גוי, וואס דאס גייט זיין די איד'ס אויב די גוי קען נישט צוריק צאלן. יעצט די הלוואה איז געווען לאמיר זאגן ערב פסח, לאמיר זאגן י"ד ניסן אינדערפרי האט דער איד אים געגעבן דעם געלט, יעצט זאגט ער פאר'ן גוי, קוק אהער, איך וויל עפעס האבן, איך וויל האבן א סעקיוריטי אז איך גיי צוריק באקומען מיין געלט, זאגט אים די גוי, נישט קיין שום פראבלעם, איך האב דא חמץ, די חמץ וועט זיין דיינס אויב צאל איך דיר נישט צוריק לאמיר זאגן מוצאי פסח. איז יעצט די שאלה, קומט מוצאי פסח, קען דער איד הנאה האבן פון דעם שטיקל חמץ, טאמער די גוי צאלט אים נישט צוריק, זאגט דער איד, ווייסט וואס געב מיר די חמץ. די שאלה איז יעצט וועמענס חמץ איז דאס געווען. זאג איך אז די חמץ האט באלאנגט צום איד, אויב אזוי פשט איז, שוין גאנץ פסח איז געווען די חמץ דעם איד'ס חמץ, אויב אזוי אוודאי איז עס אסור, מען קען עס נישט נוצן, אדער זאג איך ניין, אז דער חמץ בעצם איז געווען ביים גוי, און ממילא היות ס'איז געווען ביים גוי, יעצט מוצאי פסח ווען איד קומט גובה זיין זיין געלט, און דער גוי האט נישט קיין געלט נאר דער גוי געט אים דער חמץ, געט ער אים חמץ וואס איז געווען א גאנץ יום טוב ביים גוי אינדערהיים, אויב אזוי האט עס נישט מיט מיך איד, ממילא מעג איך הנאה האבן. דאס איז די שאלה דא פון די גמרא, זאגט די גמרא אזוי, ישראל שהלווה לנוכרי על חמצו, דער איד האט פארבארגט געלט צום גוי, על סמך ער גייט נעמען דעם חמץ אויב קען ער נישט צוריק צאלן, איז די הלכה איז לאחר פסח אינו עובר, זאגט תנא קמא, מוצאי פסח, אז דער גוי קען נישט צוריק צאלן, אינו עובר, קענסטו נעמען דעם חמץ, קענסטו הנאה האבן דערפון, נישט קיין שום פראבלעם, ביסט אויף גארנישט עובר. משום ר' מאיר אמרו, משום ר' מאיר האבן זיי געזאגט עובר, ניין, אוודאי ביסטו יא עובר, דו נעמסט חמץ, וואס די חמץ איז דא געווען, לאמיר זאגן ס'איז געווען דיינס, אויב דער גוי צאלט דיך נישט צוריק, אויב אזוי ביסטו עובר קענסטו נישט נוצן דעם חמץ מוצאי יום טוב. וויל די גמרא זאגן לכאורה מאי לאו בהא קמיפלגי, דמר סבר למפרע הוא גובה, תנא קמא, סארי ר' מאיר וואס ער זאגט אז וואס דו ביסט עובר, פשט איז ווייל זיי האבן געהאלטן למפרע הוא גובה, פשט איז אז גאנץ יום טוב איז בעצם שטעלט זיך אויס אז דער חמץ איז געווען דעם איד'ס חמץ, וויבאלד ווען ער איז תובע מוצאי יום טוב גייט עס צוריק אויף פאר יום טוב, אויב אזוי קומט אויס די איד האט געהאט חמץ, אויב אזוי זאגט ר' מאיר עובר און דו טארסט נישט נעמען דעם חמץ. און מ'איז עובר, מה שאין כן תנא קמא האלט מכאן להבא הוא גובה, אז וואס? אז ווען ער נעמט דעם חמץ און דער גוי קען יעצט מוצאי פסח נישט צוריק צאלן, פשט איז, איז ערשט יעצט מוצאי פסח ווערט דער חמץ דעם איד'ס חמץ, און ממילא גאנץ יום טוב איז דאך געווען דעם חמץ ביים גוי, אויב אזוי נישט קיין שום פראבלעם, און ממילא וויל די גמרא זאגן לכאו' איז דאס ממש די זעלבע מחלוקת ווי איך האב מיט אביי מיט רבא. תנא קמא וואס האט געהאלטן מכאן להבא האלט אזוי ווי רבא אז ס'איז נאר מכאן להבא, און ר' מאיר וואס האלט איז עובר זאגט ניין ס'גייט למפרע אזוי ווי אביי האט געהאלטן, און ממילא וויל די גמרא זאגן לכאורה לימא כתנאי כ'האב א מחלוקת תנאים. זאגט די גמרא ניין, ותסברא איך וועל דיך אפפרעגן, דו ווילסט מיר זאגן די מחלוקת צווישן ר' מאיר מיט תנא קמא איז תולה צו איך זאג יא למפרע צו נישט, זאג איך דיר שטימט נישט, פארוואס? ווייל אימא סיפא, לאמיר אנקוקן די סיפא, אין די סיפא שטייט אבל נכרי שהלוה לישראל, וואס איז טאמער איך האב געהאט די זעלבע מעשה פארקערט, נכרי שהלוה לישראל על חמצו, דער גוי האט פארבארגט צום איד געלט, בסמך אז דער איד גייט אים געבן חמץ אויב קען ער נישט צוריק צאלן דעם חוב, איז לאחר פסח מוצאי פסח דברי הכל עובר, האלט יעדער איינער אין די סיפא אז ניין מען איז עובר אויף דעם, אוודאי דעם חמץ איז נישט חמץ וואס מען מעג הנאה האבן דערפון, ווייל למעשה ס'איז געווען ביים איד איבער גאנץ יום טוב, ס'איז דעם איד'ס חמץ, אויב אזוי זאג איך אז וואס דו ביסט עובר? וממילא פרעגט די גמרא אזוי, והא איפכא מיבעי ליה, לכאורה אויב זאגסטו מיר אז דא איז תולה די מחלוקת צו פון ווען דעם איד, פון ווען איך בין גובה, דאס הייסט פון ווען די מלוה נעמט דעם פיקדון, פון ווען באקומט עס, אויב זאג איך דאס איז געווען די מחלוקת צווישן ר' מאיר מיט תנא קמא, אויב אזוי והא איפכא מיבעי ליה? למאן דאמר, לפי די תנא קמא וואס האט געהאלטן התם אינו עובר, לפי די תנא קמא וואס האט געהאלטן אין די ערשטע פאל ווען די איד האט פארבארגט דעם געלט, דעמאלס זאגט ער אז אינו עובר, פארוואס זאגט ער דארטן אז אינו עובר? ווייל ער האט געהאלטן אז ס'איז נאר מכאן להבא, אויב אזוי, קומט דאך אויס דא אין דער סיפא וואס די גוי האט געגעבן די געלט פארן איד, אויב זאג איך אז ס'נאר מכאן להבא, פשט איז אז יעצט ערשט מוצאי פסח ווערט דער חמץ דעם גוי'ס חמץ, אויב אזוי וואלט תנא קמא געדארפט פסק'נען דא אין דער סיפא אז עובר אז דו טארסט נישט נעמען דעם חמץ ווייל איך זאג נאר ס'מכאן להבא, פשט איז יעצט מוצאי פסח ווערט עס דעם גוי'ס חמץ אבער ביז מוצאי פסח האט עס באלאנגט צום איד. און פארקערט אויכעט, למאן דאמר התם עובר, לפי ר' מאיר וואס ער זאגט אין די רישא אז דו ביסט עובר, פארוואס ביסטו עובר, ווייל איך קוק עס אן אז למפרע איז עס שוין געווען דיינס, אויב איז אזוי דא אינעם פאל וואס די גוי האט געגעבן דעם געלט, אויב זאג איך אז די חמץ איז שוין געווען למפרע זיינס, שוין פון ערב פסח איז עס געווען דעם גוי'ס, אויב אזוי הכא אינו עובר, וואלט ער דאך געדארפט זאגן אז אינו עובר, ממילא פרעג איך דיך, וואס זאגסטו מיר פשוט דברי הכל עובר, ס'וואלט געדארפט זיין פונקט פארקערט ווי די רישא, תנא קמא וואס זאגט אין די רישא אינו עובר, וואלט געדארפט זאגן דא אין די סיפא, טאמער די גוי איז די מלווה וואלט ער געדארפט זאגן עובר. פארוואס? ווייל איך זאג דאך מכאן להבא ערשט יעצט ווערט עס די גוי'ס חמץ אבער ביז יעצט האט עס באלאנגט צום איד. מה שאין כן ר' מאיר וואס זאגט אין די רישא אז ער איז עובר, וואלט ער געדארפט זאגן, היות איך גיי למפרע, קוק איך עס אן אז דער חמץ איז שוין געווען למפרע דעם גוי'ס חמץ, אויב אזוי וואלט ער געדארפט זאגן אז אינו עובר, און ממילא פרעגט די גמרא לכאורה אויב ביסטו תולה אז די מחלוקת דא צווישן תנא קמא מיט ר' מאיר איז אויף ווען מען איז קונה, אויב אזוי וואלט מען געדארפט שרייבן די סיפא פונקט פארקערט ווי ס'שטייט אין די רישא, אין די רישא שטייט תנא קמא זאגט אינו עובר וואלט תנא קמא געדארפט זאגן די סיפא ביסט עובר, ר' מאיר וואס זאגט אין די רישא אז עובר וואלט געדארפט זאגן די סיפא פון די ברייתא אז אינו עובר. ממילא זאגט די גמרא היות דו זעסט דאך אז מ'זאגט נישט אזוי נאר אלע זאגן אז וואס אלע זאגן צוזאמען אז דו ביסט עובר אלא הכי במאי עסקינן, נאר וואס דא איז נישט די מחלוקת פון ווען דו ביסט פון ווען דו דארפסט צאלן, דאס הייסט פון ווען דער פקדון ווערט עס זיינס, ווערט עס דעם מלווה'ס פונעם בשעת ווען דו צאלסט, אדער ווערט עס פון דעמאלס ווען דו האסט געגעבן די הלוואה, נאר וואס אלא הכא במאי עסקינן כגון שהרהינו אצלו, דא רעדט זיך אז דער גוי אדער דער איד בשעת מען האט געמאכט די הלוואה האבן זיי איבערגעגעבן די משכון צום אנדערן, דאס הייסט, למשל, אין די פאל וואס די איד האט געגעבן די הלוואה און די גוי האט אים געגעבן חמץ, האט די גוי אים איבערגעגעבן דעם חמץ, און ער זאגט דא האסטו ערב פסח, נעם דעם חמץ, דאס איז דיין משכון, נעם עס צו דיך אהיים. און ממילא בעצם לכולי עלמא קוק איך עס אן כאילו יעצט ווערט עס דעם איד'ס חמץ. איי אויב אזוי דארף מען פארשטיין וואס איז די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי מאיר, פארוואס זאגט תנא קמא אז אינו עובר אויב געבט אים די גוי פיזיקלי דעם חמץ צום איד אהיים און ער זאגט אים דאס איז דיין משכון פארוואס זאל תנא קמא זאגן אז אינו עובר זאגט די גמרא וקמיפלגי בדרבי יצחק ווייל זיי קריגן זיך אין שיטת רבי יצחק דאמר רבי יצחק ווייל רבי יצחק זאגט מנין לבעל חוב שקונה משכון ווי ווייס איך א בעל חוב אז ווען ער נעמט א משכון אז ער איז עס קונה, אז ס'ווערט זיינס, ער האט נישט קיין דין ווי א שומר אז לאמיר זאגן אויף אונס איז ער פטור, נאר וואס אז ס'ווערט ממש אזוי ווי זיינס. שנאמר ווייל שטייט אין פסוק ולך תהיה צדקה, שטייט דארטן אז דו נעמסט פון א עני נעמסט א כסות לילה, איז ביינאכט זאלסטו אים צוריק געבן, ולך תהיה צדקה, איז אם אינו קונה משכון, זאגט די גמרא, אויב די משכון ווילסטו זאגן אז ס'באלאנגט נישט צום מלווה, אויב אזוי צדקה מנין? פארוואס זאגט די תורה, די מלווה וואס דו גייסט צוריק געבן די כסות לילה צו דיין עני, צו דער וואס האט געבארגט פון דיך, זאלסטו וויסן איז צדקה? וואס הייסט איז צדקה? אויב ס'נישט דיינס, וואס פאר א לשון צדקה פאסט דא? ס'דאך יענעמס! נאר וואס, מכאן לבעל חוב שקונה משכון, נאר וואס, דא זעה איך אז די בעל חוב ווען די לווה געט איבער א משכון, פשט איז ווערט עס יעצט דאס פון די מלווה, יעצט באלאנגט די חפץ באלאנגט צום מלווה, ממילא יעצט לאמיר מסביר זיין לכאורה וואס איז דא די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רב מאיר. ער זאגט אזוי, תנא קמא סבר, תנא קמא זאגט, ווען זאג איך אז די מלוה, אז די משכון וואס ער באקומט איז ממש זיינס, דאס איז דווקא הני מילי ישראל מישראל הוא דקרינא ביה ולך תהיה צדקה, ווען זאגט די תורה ולך תהיה צדקה, דאס איז דווקא ביי א איד צו א איד, און ממילא אז א צווייטע איד געט דיך א משכון, ווערט דער משכון אזוי ווי פון די מלוה, מה שאין כן אבל ישראל מנכרי לא קני, מה שאין כן, דא וויבאלד מען האנדלט א איד מיט א גוי, די איד האט איבערגעגעבן די געלט און ער נעמט א משכון פון א גוי, אויב אזוי זאג איך ס'איז א גוי'אישע משכון, אויב אזוי לא קני, אויב אזוי קומט אויס, זאגט תנא קמא אינו עובר, היות דו איד ביסט דער וואס געבט די געלט, דער גוי קומט צו דיך ערב פסח און ער זאגט דיר דא האסטו חמץ, נעם עס, האלט עס ביי דיך אינדערהיים אויב צאל איך דיר נישט צוריק איז עס דיינס. זאגט תנא קמא, היות נארמאלערהייט וואלט עס טאקע געווען א פראבלעם, נאר דא היות דו האנדלסט מיט א גוי, זאג איך אז די איד האט קיינמאל נישט געווען קונה געווען דעם משכון, קומט דאך אויס, די חמץ וואס איז געלעגן ביים איד אינדערהיים איז באמת געווען דעם גוי'ס חמץ, און ממילא איך זאל האבן ביי מיך אינדערהיים גוי'שע חמץ סתם ליגן, נישט קיין פראבלעם, אזוי האבן מיר שוין געזאגט אבל אתה רואה של אחרים, און ממילא זאגט תנא קמא אינו עובר, דו ביסט נישט עובר ווייל די חמץ האסטו קיינמאל נישט קונה געווען, איי ער האט עס געלאזט ביי דיך אינדערהיים, סאו וואט, ס'איז א גוי איך קען נישט קונה זיין פון א גוי, מה שאין כן ורב מאיר סבר, קל וחומר ישראל מישראל קני, זיי זאגן ניין, אז א איד פון א איד איז קונה, אוודאי ישראל מנכרי לא כל שכן, ווילסטו מיר זאגן א איד וואס נעמט פון א גוי א משכון זאל ער נישט קונה זיין? אוודאי נישט! און ממילא זאגט ער אז וואס? מ'איז יא קונה! און ממילא זאגט ער אז דו ביסט עובר! היות די תורה זאגט מיר ולך תהיה צדקה, זאגט ער אז וואס? אז ניין, איך וועל זאגן אז וואס? אז א ישראל מנכרי איז יא קונה, ס'גייט נישט אן צו ס'איז א איד און צו ס'איז א גוי, און ממילא זאגט די גמרא, וואס דו האסט פריער געמיינט די מחלוקת איז ווען איז מען קונה, זאג איך דיר ניין ס'האט גארנישט צו טון מיט ווען דו ביסט קונה, דא רעדט זיך אוודאי הרהינו אצלו, מען האט עס אים איבערגעגעבן ממילא בעצם וואלט עס געווען דעם איד'ס חמץ שוין ערב פסח, נאר דא האב איך א שאלה, דער גוי וואס געבט צום איד, איז דער איד עס קונה אדער נישט? תנא קמא האלט אינו עובר, זאגט תנא קמא אפילו די גוי איז געקומען ערב פסח און ער בעט פאר הלוואה און ער געט דיך דא האסט א זעקל חמץ דאס איז דיין משכון, זאגט תנא קמא עס איז א גוי די איד איז עס נישט קונה און ממילא איז עס דעם גוי חמץ, איי עס ליגט ביי מיך אינדערהיים דאס שטערט מיר נישט און ממילא זאגט תנא קמא אינו עובר. מה שאין כן ר' מאיר וואס זיי האלטן אז ער איז עובר, פארוואס זאגט תנא קמא דו ביסט יא עובר, זאגט תנא קמא ווייל איך האלט א ישראל קען יא קונה זיין פון א איד, קומט דאך אויס גאנץ פסח איז געווען ביי די איד אינדערהיים חמץ וואס האט באלאנגט צום גוי וואס האט מיך איבערגעגעבן ערב פסח און איך האב עס קונה געווען ווייל א משכון בין איך קונה אפילו ווען ס'איז פון א גוי, און ממילא קומט אויס אויב אזוי טארסטו נישט עסן דעם חמץ, טארסט נישט קיין הנאה האבן. און ממילא זייער גוט, די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט ר' מאיר האט גארנישט צו טון מיט אביי מיט רבא, צו איך בין קונה אויף צוריקוועגס צו איך בין קונה פון יעצט, יעדע איינער קען האלטן באמת מ'איז קונה פון צוריקוועגס, נאר די מחלוקת דא איז, די חמץ וואס די גוי האט געגעבן צום איד, איז עס טאקע מיינס אדער איז עס נישט מיינס, תנא קמא געהאלטן אז ס'איז נישט מיינס, האלט אז ס'איז נישט מיינס, ווייל איך קען נישט קונה זיין פון א גוי ממילא זאגט אינו עובר, קענסט טאקע הנאה האבן פון דעם חמץ,

דער איד געבט איבער ערב פסח א זעקל חמץ צום גוי און זאגט אים דא האסטו דעם זעקל חמץ, דאס איז דיין פיקדון, אויב איך צאל דיר נישט צוריק מוצאי פסח, דברי הכל עובר, האלט יעדער איינער איז עובר, פארוואס? ווייל התם ודאי נכרי מישראל לא קני, אז די גוי זאל קונה זיין פון א איד, דאס איז לכולי עלמא האלט יעדער איינער ס'נישט דא אזא זאך, אויב אזוי קומט דאך אויס ווען די איד האט איבערגעגעבן זיין חמץ צום גוי ערב פסח איז עס באמת די חמץ וואס באלאנגט צום איד, און ס'האט גראדע געליגן ביי א גוי אינדערהיים, אבער באמת די חמץ באלאנגט צום איד, אויב אזוי יעצט מוצאי פסח ווילסטו הנאה האבן פון דעם חמץ, אוודאי נישט, ביסטו לדברי הכל עובר, פארוואס ווייל די חמץ האט באלאנגט גאנץ יום טוב צו א איד, די איד האט עס נישט פארברענט, די איד האט עס נישט פארקויפט, נאר האט עס געלאזט ליגן ביי א גוי אינדערהיים, אויב אזוי קוק איך אן דאס איז חמץ וואס באלאנגט צו א איד, און ממילא לדברי הכל ביסטו עובר, און ממילא ווייטער מיט די מחלוקת צווישן אביי מיט רבא, מיט דעם האט עס גארנישט. איז פרעגט די גמרא, תנן, אונז האבן געלערנט, לאמיר צוריק גיין צו אונזערע משנה, האט מען געהאט אין די משנה, האט מען געלערנט אויפן פריערדיגען דף, דף ל' עמוד ב', האבן מיר געהאט א משנה, איז געשטאנען די משנה, נכרי שהלוה את ישראל על חמצו, אחר הפסח מותר בהנאה, איז געשטאנען די סיפא, ממש די זעלבע פאל ווי אונז האבן יעצט גערעדט, אז א נוכרי האט געגעבן געלט צום איד, די איד געט א פיקדון צום גוי, און אזוי האט מען געזאגט אז מען רעדט דארטן אויך אזוי ווי רבא האט מסביר געווען אז מען האט עס איבערגעגעבן פאר פסח, איז געשטאנען די משנה מותר בהנאה. אויף דעם פרעגט די גמרא, נהי נמי דהרהינו אצלו, דא רעדט זיך דאך אויכעט אזוי ווי מען האט שוין מסביר געווען אויפן פריערדיגן עמוד אז מען האט עס איבערגעגעבן, אבער הא אמרת נכרי מישראל לא קני, דו האסט דאך יעצט מסביר געווען אז די סיפא פון די ברייתא האלט דברי הכל אז ס'איז אסור, פארוואס איז דברי הכל אסור? ווייל איך זאג די גוי קען נישט קונה זיין פונעם איד? אויב אזוי וויאזוי קענסטו מיר זאגן א משנה אויפן פריערדיגן דף וואס די משנה זאגט די זעלבע מעשה, די גוי האט געגעבן א הלוואה, די איד האט געגעבן א פיקדון, די פיקדון האט ער איבערגעגעבן צום גוי ערב פסח, שטייט מותר בהנאה. וויאזוי קען זיין מותר בהנאה? אויב זאג איך אז די גוי קען נישט קונה זיין פונעם איד, קומט דאך אויס האב איך דא א שטיקל ברויט וואס בעצם באלאנגט צום איד נאר עס ליגט גראדע ביי א גוי אינדערהיים, און ממילא וויאזוי קען די משנה זאגן מותר בהנאה? לכאו' האט די גוי עס נישט קונה געווען און אויב אזוי איז עס אידישע חמץ וואס ליגט ביי א גוי. אויף דעם זאגט די גמרא לא קשיא, הא דאמר ליה מעכשיו, הא דלא אמר ליה מעכשיו, זאגט ער ביסט גערעכט, נארמאל קען די גוי טאקע נישט קונה זיין, און ממילא אויב אזוי, די גוי האט פשוט חמץ פון א איד וואס ליגט ביי זיך אינדערהיים און וועגן דעם זאגט טאקע די ברייתא, זאלסטו וויסן אז לכולי עלמא אסור בהנאה. נאר די משנה וואס זאגט מיר אז מותר בהנאה, רעדט זיך אז ער האט געזאגט מעכשיו, ער זאגט צום גוי קוק אהער. איך נעם א הלוואה פון דיך, איך גיי דיך געבן א פיקדון חמץ, און דאס נעם צו דיך אהיים. און נישט נאר זאלסט עס נעמען צו דיך אהיים, זאלסטו וויסן, מעכשיו איז עס דיין חמץ. און ממילא, היות אין די משנה האט ער קלאר געזאגט מעכשיו, ער זאגט קלאר פאר'ן גוי זיי'ס קונה פון יעצט, אויב אזוי זאגט די משנה מותר בהנאה, אוודאי מעג ער הנאה האבן דערפון, אויב די גוי האט עס קונה געווען, און ווי אזוי האט עס יא קונה געווען ווייל די איד זאגט אים קלאר מעכשיו, אויב אזוי אוודאי, דעמאלס איז עס די חמץ פונעם גוי, און ממילא קען איך הנאה האבן, און דאס איז וואס די משנה זאגט מותר בהנאה. זאגט די גמרא מנא תימרא דשאני ליה בין היכא דאמר מעכשיו ובין היכא דלא אמר מעכשיו, ווי ווייס איך אז דא איז א חילוק אז אויב זאגט ער מעכשיו פשט איז ער קונה פון יעצט טאקע, און אז ער זאגט נישט מעכשיו איז ער נישט קונה, זאגט די גמרא דתניא, נכרי שהרהין פת פורני אצל ישראל, א גוי וואס האט געגעבן עפעס א גרויסע ברויט פאר א גוי, פאר פארקערט, די נכרי האט געגעבן, דאס הייסט די איד האט געגעבן א הלוואה צום גוי, און אויף דעם געט אים די גוי עפעס א גרויסע ברויט און ער לייגט עס ביים איד, אינו עובר איז די הלכה איז אינו עובר. אבער ואם אמר לו הגעתיך, אויב זאגט מען דא איז עס דיינס, ס'איז דיינס, עובר דעמאלס איז די איד יא עובר. זאגט גמרא מאי שנא רישא מאי שנא סיפא, האסטו די זעלבע פאל, די רישא מיט די סיפא, איין מאל זאגסטו מען איז יא עובר, און איין מאל זאגסטו מען נישט עובר, און די איינציגסטע חילוק איז צו זאגט ער יא הגעתיך צו זאגט ער נישט הגעתיך, נאר וואס זאגט גמרא אלא לאו שמע מינה, וואס מיינט הגעתיך, ער זאגט ס'איז דיינס, ס'איז פון יעצט דיינס, און ממילא שאני היכא דאמר ליה מעכשיו, אויב זאגט ער אים פון יעצט אויב אזוי פשט איז אז ס'איז זיינס פון יעצט, אז ס'איז זיינס פון יעצט, אויב אזוי האב איך א פראבלעם, אז די גוי זאגט די ברויט איז דיינס פון יעצט, אויב אזוי ביסטו עובר, און ממילא קומט אויס להיכא דלא אמר ליה מעכשיו, ממילא זאגט די גמרא שאני היכא דאמר ליה מעכשיו, להיכא דלא אמר ליה מעכשיו, שמע מינה, זע איך דא אז די ברייתא מאכט מיר א חילוק ווען ער זאגט יא מעכשיו צו מ' צו זאגט ער נישט מעכשיו, זע איך אז די ווארט מעכשיו העלפט. און במילא צוריק צו אונזער משנה, די מינוט וואס דער איד זאגט צום גוי, דא האסטו מיין חמץ, נעם עס צו דיך אהיים, דאס איז דיין פקדון, אבער דאס איז דיינס מעכשיו, קומט אויס אז אוודאי דער גוי איז עס יא קונה, און במילא קומט אויס אז עס איז מותר בהנאה. מה שאין כן די ברייתא וואס זאגט אז דער גוי וואס האט געגעבן געלט צום איד, און דער איד געבט אים חמץ משכון, אז ס'איז לכולי עלמא אסור, רעדט זיך אז ער האט נישט געזאגט מעכשיו, אז ער זאגט נישט מעכשיו, אויב אזוי באלאנגט עס ווייטער צום איד, נאר ס'ליגט גראדע ביים גוי אינדערהיים, אויב אזוי אוודאי איז עס אסור. ענדיגט די גמרא צו, תנו רבנן, חנות של ישראל ומלאי של ישראל, האסט א געשעפט וואס באלאנגט צו א איד, און די סטאק, אלע זאכן וואס ליגן אינעווייניג זענען אויך פון אידן, ופועלי נכרים, נכנסים לשם, אבער דו האסט גוישע ארבעטערס וואס גייען אריין ארויס פון דארטן, איז הלכה חמץ שנמצא שם אחר פסח אסור בהנאה, יעדע חמץ וואס דו טרעפסט דארטן גלייך מוצאי פסח איז אלעס אסור בהנאה, ווייל איך נעם אן ס'איז אידישע געשעפט, אידישע סטאק, ס'איז אידישע חמץ, און ממילא האסט נישט פארקויפט, האסט נישט פארברענט, אויב אזוי איז אסור בהנאה. ואין צריך לומר באכילה און אוואדע עסן טאר איך עס אויך נישט. חנות של נכרי, אבער אויב ס'איז א גוי'שע געשעפט ומלאי של נכרי און די סחורה איז אויך פון א גוי, ופועלי ישראל נכנסין ויוצאין לשם און אידישע ארבעטער זיי גייען אריין און ארויס פון דארטן, איז די הלכה איז חמץ שנמצא שם אחר פסח מותר באכילה, ואין צריך לומר בהנאה, נעם איך אן אז אלעס באלאנגט צום גוי, און ממילא קענסטו הנאה האבן, און אוודאי און עסן מעג איך אויכעט האבן פון יענעם געשעפט. זאגט די משנה ווייטער, חמץ שנפל עליו מפולת, כ'האב חמץ וואס א וואנט איז געפאלן אויף דעם. איז זאגט די משנה, הרי הוא כמבוער, די מינוט דו האסט א וואנט איז געפאלן אויפן חמץ, אויב אזוי הייסט עס שוין מבוער מן העולם, און ממילא נישט קיין פראבלעם, ביסט נישט עובר אויף דעם חמץ. רבי שמעון גמליאל און רבי שמעון גמליאל איז מסביר און ער זאגט וואס מיינט אז פשוט א וואנט פאלט אויף דעם גלייך זאגן ס'איז כמבוער נאר וואס זאגט ער כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו ס'מוז זיין אזוי טיף אז אפילו א הונט וואס ער קען גוט שמעקן אז ער קען נישט צוקומען צו דעם חמץ אמר רב חיסדא זאגט רב חיסדא וצריך שיבטל בליבו. וואס יא דו דארפסט טון, אפילו איך זאג אז א וואנט איז געפאלן אויף דעם, זאג איך אז וואס, למעשה ס'איז מבוער, נאר וואס נאך אלץ ביטול דארפסטו מאכן, ווייל לכאורה אפשר אויף יום טוב וועט עפעס געשען, און סאמהאו ס'עט זיך צוריק עפענען, קומסטו דא מיט דיין חמץ, דו האסט געמיינט ס'איז מבוער מן העולם, און דא האסטו דיין חמץ. וועגן דעם מוז ער מאכן ביטול, ממילא וועט דער וואס מאכט ביטול, פשט ס'איז מער נישט זיינס, איז יעצט אפילו אויף יום טוב, אויב דאס ווערט אויפגעדעקט, איז נישט זיינס, האסטו נישט מיט דעם און ער איז נישט עובר. תנא, מ'האט געלערנט כמה חפישת הכלב, רבי שמעון גמליאל זאגט דאך אז די כלב זאל נישט קענען צוקומען, וויפיל איז דאס? ווי טיף איז דאס? אויף דעם זאגט די גמרא שלשה טפחים, ס'מוז זיין טיף דריי טפחים אין ערד. אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי, הא דאמר שמואל, דאס וואס שמואל האט געזאגט, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע, ס'איז א באקאנטע זאך, אז די איינציגסטע וועג וויאזוי איך קען האלטן געלט, אז איך וויל זיכער מאכן עס זאל זיך האלטן, דארף איך עס באגראבן אין דער ערד. איז זאגט ער מי בעינן שלושה טפחים או לא, מוז איך דארטן אויך האבן, ווען דו זאגסט ביי די וואנט אז די הינט זאל נישט צוקומען, דאס א שיעור פון דריי טפחים, איז דאס אויך אז איך וויל באהאלטן געלט, איך וויל מאכן איך האב עס ריכטיג געמאכט, מוז איך גיין באהאלטן געלט דריי טפחים אריין אין די ערד, מוז איך גיין אזוי טיף, אדער ניין עס פעלט נישט אויס. אמר ליה, האט אים געזאגט, הכא משום ריחא בעינן שלושה טפחים, דא ביי די חמץ, ווייל די הינט גייט עס שמעקן, אלס שמעקן, כדי ער זאל נישט קענען שמעקן דארף איך האבן שלושה טפחים, אבער התם משום איכסויי מעינא הוא דארטן, די ווארט פארוואס לייג איך עס אריין אין די ערד, פשוט מען זאל עס נישט טרעפן מיט די אויגן, ממילא די דריי טפחים האט נישט אהער, דא לגבי חמץ פאסט צו זאגן איך דארף האבן דריי טפחים, כדי די הינט זאל נישט קענען צוקומען דערצו, זאל נישט קענען שמעקן, דארט איז דאך נישט מיט שמעקן, דארטן די ווארט איז נאר, זאל זיין צוגעדעקט קיינער זאל עס נישט זען, אויב אזוי ולא בעי שלושה דארף איך נישט האבן קיין דריי טפחים, וכמה, וויפיל דארף איך אבער יא האבן, אמר רפרם בר פפא מסיכרא, האט רפרם בר פפא פון די שטאט סיכרא געזאגט, טפח, איין טפח דארפסטו יא מאכן זיכער אז ווען דו באהאלטסט געלט זאל עס זיין איין טפח אריין אין די ערד. אורייתא.